די מיידלעך האָבן זיך אָפּגעשטעלט לעבן אַ באַלויכטענעם שויפֿענצטער פֿון אַ מעבל-געשעפֿט. אַ גרויסע לאַלקע איז געזעסן אויף אַ ווייכן שטול און האָט געשמייכלט, ווי זי זאָל זיך פֿרייען, וואָס די מיידלעך האָבן זיך אָפּגעשטעלט לעבן איר פֿאַרשפּיגלטע אין גליק און אין קינע. חווהלע האָט אַרויסגענומען דעם בריוו און איבערגעלייענט. חוה בת חוה פון חוה'לאנד האט אליהו געשריבן, עס פעלן ביי אונז בחורות, קום, וועסטו ניט חרטה האבן, און אונטערגעשריבן, אליהו בן אליהו פון אליהו לאנד. אין קליינעם רעסטאראן האט זיי מיט א ברייטן שלום שלום באגעגנט פנחס,

װאָס האַלט איר דאָרט, אַדון פּינחס, אין דער טעקע, װאָס זי װאַקסט בײַ אײַך אַלץ ברײטער און ברײטער? כּל טובֿ, האָט ער געענטפֿערט און האָט פֿאָרגעזעצט זײַן שמועס מיט גיטעלען, דער באַלעבאָסטע פֿון רעסטאָראַן. האָב איך איר געזאָגט כּמה פּעמים, אַז האַלטן אַ רעסטאָראַן איז אַ חלוצישע אַרבעט.

דאס איז דען א האטעל, דאס איז דאך א בית עממי! דאס איז א היים פאר יעדן! אן אזעלכע האטעלן ווי ביי די אפרתס וואלט מען דאך געווען נאקעט! נאקעט! אן א היים! דו דארפסט איבערלאזן א פעקל, לאז איבער א פעקל!

גיטעלע האָט אויפֿגעלויכטן. אפֿשר ווען ער קריגט אַ מעדאַל, וואָלט ער זיך באַרויִקט, האָט זי געזאָגט. ערלעכע אַרבעט גייט ניט פֿאַרלוירן, זאָלט איר וויסן. און שלח לחמך איז אַ גרויסער כּלל. אָ, עס קומט צוריק! פּינחס האָט געפֿאָכעט מיט די הענט, גערעדט, כּמעט געשריִען.

אז עס זענען גאר דא צוויי גאנץ פארשיידענע ירקון'ס. חוה'לע האט זיך געמאטערט וואס פנחס האט פארשלעפט דעם שמועס אן א זייט, און האט גאר אנגעהויבן דערציילן ווי אזוי ער האט געוואלט מאכן א פיש-פאנג ביים ירקון, און ער האט שוין אפילו געקראגן א שיפל, נאר עס האט זיך גראד אונטערגעכאפט א יאר פון טריקענעש, און פון ירקון איז געווארן א העלפט אין דער ברייט און א העלפט אין דער טיף.

די שפּיצן פֿון די ביימער האָבן זיך קוים באַגעוויגט, און אומבאַשטימט איז געווען דער ענטפֿער פֿון הימל. דער קאָנצערט אין תּל-שׂרה. ביי דער טיר פֿון דעם פֿאָלקסהויז אין תּל-שׂרה איז געשטאַנען אַ גלאַט-געגאָלטער יונגער-מאַן און האָט געשפּילט אויף אַן אַקאַרדיאָן. לעבן אים אויף דער וואַנט איז געהאַנגען אויף אַ בלויען בויגן קאַרטאָן-פּאַפּיר אַ מעלדונג, גרויסער קאָנצערט אין תל שרה. אַלע זיינען געלאַדן. איבער דער מעלדונג זיינען געווען צוגעקלעפּט די פֿאָטאָגראַפֿיעס פֿון צוויי קינסטלער, געסט, אַ פֿרוי מיט אַ גרויסן הוט און מיט אַ פֿעדער, און דאָס בילד פֿון דעם יונגן מאַן מיטן אַקאָרדיאָן.

אָט האָבן מיר שױן אַן עולם, האָט שלום-ברוך געזאָגט און געהײסן די קינדער זיך זעצן אױף דער ערשטער באַנק. דער אַקאָרדעיאָן האָט געשפּילט אַן אַלטן חתונה-ניגון, און דער ניגון האָט זיך געצױגן איבערן גאַנצן דאָרף, איבער דער האַלב-ברוקירטער און האַלב-בלאָטיקער לאַנגער גאַס. דער אַקאָרדעיאָניסט האָט ניט אַרױסגעװיזן דעם מינדעסטן אומגעדולד. דער אַלטער חתונה-ניגון איז אים געװען צום האַרצן, און ער האָט אים איבערגעשפּילט נאָכאַמאָל.

פארבייגייענדיג עטליכע הייזער האט זי א קלאפ געטאן אין די טירן און האט געזאגט מיט דער לוסטיגקייט פון א בעל שמחה, וואס זיצט איר אינדערהיים, עס איז דאך היינט אונזער קאנצערט! איר שטים, א ווארעמע און יום-טוב'דיגע, האט א ריר געטאן די מענטשן פון תל שרה. די ערשטע וואס איז ארויס פון הויז, שרה שיינגאלד, האט גלייך אנגעהויבן מיט א טענה.

און איר אַלטער קאָפּ האָט זיך אײַנגעבױגן צום שאַל מיט װעלכן זי האָט געװישט די אױגן. די זינגערקע האָט אַ קוק געטאָן אױפֿן עולם און האָט אַראָפּגענומען דעם הוט פֿון קאָפּ, איר האָט זיך געדאַכט, אַז דער הוט מיטן פֿעדער מאַכן זי אָפּגעזונדערט פֿון אַלעמען. זי האָט איצט געפֿילט דעם הוט װי אַן אַרױפֿגעװאָרפֿענעם אױף זיך, װי די שמינק אױפֿן פּנים און דעם פֿאַרב אױף די ליפּן און אױף די נעגל. זי האָט זיך אין דער רגע ניט געפֿילט װי די זינגערקע עלאַ צימער, נאָר װי אַ מײדל פֿון דער הײם, עלקע, װאָס זינגט זיך אַראָפּ פֿון האַרצן עטלעכע לידער. אַ צעװאַרעמטע האָט זי געזונגען אײן ליד נאָכן אַנדערן, געבעטן דעם עולם מען זאָל זי אונטערהאַלטן מיט דרײַ װערטער,

די געסט פון עדת עובדים האבן זיך אריינגעשאטן אין ליינזאל מיט אן אויפגעהויבענעם קויש איבער די קעפ, זייער דארף איז געווען מיט א יאר עלטער פון תל שרה און זיי האבן זיך געפילט ווי עלטערע דארפסלייט וואס דארפן העלפן דעם יונגערן ישוב, זיי האבן געבראכט כיבוד, פאמעראנצן און טארט צום ערשטן קאנצערט פון זייערע שכנים, שלום ברוך איז צעטומלט געווארן פון פרייד, ער האָט אויסגעשפּרייט די הענט אַזוי ברייט ווי ער האָט געקענט און האָט אויסגערופן, ברוכים הבאים! דער ייד וואָס האָט געטראָגן דעם קויש מיט כיבוד איז געווען אַ הויכגעוויקסיקער און ווייל ער האָט געטראָגן דעם קויש אויפן אַקסל האָט עס אים געמאַכט אויסזען אַ סך העכער פון זיין וואוקס. גייענדיג מיט דעם קויש אויפן אַקסל האָט ער געשריען, יידן, לאָמיר מאַכן אַ סעודת מצוה! מיר זיינען אין אַן אייגענער מדינה! און ער האָט אַ שטעל געטאָן דעם קויש אויפֿן טיש לעבן דער זינגערקע, האָט אַרויסגענומען אַ פּאָמעראַנץ פֿון קויש און געמאַכט הויך אַ ברכה בורא פּרי העץ. ער האָט אָפּגעשיילט דעם פּאָמעראַנץ און האָט געטיילט שטיקלעך צו די אַרומיקע. שׂרה שיינגאָלד, וואָס האָט אויף זיך פֿרײַוויליק גענומען צו זײַן די אײַנאָרדענערקע פֿון דעם קאָנצערט, האָט געשיילט די פּאָמעראַנצן מיט התמדה און האָט געטראָגן שטיקלעך צווישן עולם,

דו האסט מסתם שוין געהערט וועגן דעם אומגליק מיט אונזער קראנקן-שוועסטער שושנה. זי איז פארוואונדעט געווארן. זי איז געלאפן העלפן דעם וועכטער פארטרייבן די גנבים וואס האבן געוואלט אוועקפירן די פערד פון דער שטיינהאקעריי. זי איז איצט אין שפיטאל. אט אזוי טייערע איז הויך דער גלבוע. די פרייליכע געשעעניש ביי אונז איז וועגן חיה גיטל'ס ציג. אגב, דו געדענקסט מסתם חיה גיטלען פון טאלטילא, איר ציג האט געבארן א ציגעלע, דאס איז דאס ערשטע ניי געבארענע ציגעלע אין תל שרה, זי האט עס מיר אנגעזאגט מיט אזא אימפעט אז איך בין אוועק געפאלן. אונטערגעשריבן האט זיך ציפורה באהבה מיט ליבשאפט. ציוויע האט עטליכע מאל איבערגעליינט ציפורה'ס צעטעלע.

האָט זי אַ שמייכל געטאָן און איז אַוועק. שפּעטער איז חוהלע צוגעקומען צו ציוויען און האָט איר געזאָגט, איך האָב געמיינט אַז דו ליינסט אַ בריוו פון יאיר'ן און איך האָב געוואָלט וויסן צו ער דערמאָנט אליהון. אליהו האָט מיר אָנגעשריבן איין בריוו און איך טראַכט וועגן אליהון, איך טראַכט וועגן אים אַלע מאָל. אָבער ער איז אַ צברא, דו פאַרשטייסט? יאיר איז אויך אַ צברא און זיי זענען אַנדערש, גאָר אַנדערש,

מענטשן זענען ניט קײן כװאַלעס אין אַ טײַך און װען זײ שטראָמען אַװעק, איז דאָס ניט גוט, עס איז ניט נאַטירלעך. איך האָב ניט ליב צו בײַטן קײן דירות. אַלע מאָל קומט אױס אָפּברעקלען זיך עפּעס, און דאָס איז מיר ניט צום האַרצן. מען בױט דאָ צו די װעבערײַ, איך בין צופרידן וואס די קורסן פארגרעסערן זיך, אבער עס וועט מער ניט זיין דער פריערדיגער הויף, די בלומען וועלן ניט זיין, און מיר וועלן ווערן צוליב דעם אנדערע. איך מיין אז מיין זיידע האט אזוי ליב געהאט דעם דאוונען אלע טאג, ווייל דאס דאוונען ענדערט זיך ניט, ער האט געהאט א זיכערן ווינקל וואו קיין זאך ענדערט זיך ניט, און דאס האט אים זיכער געגעבן אריכת ימים.

כאָטש רחל האָט גערעדט גרינג, אָן ערגערניש און בשעת מעשׂה געגעסן מיט אַפּעטיט, האָט צבֿיה געפֿילט, אַז עפּעס אַ װעטעק פֿון שװערע ענדערונגען דריקט אױף רחלען, און זי מײַדט עס אױס צו דערצײלן אין אַ צופֿעליקן שמועס מיט כּמעט אַ זײַטיקן מענטשן. חװהלע האָט פֿאַרענדיקט עסן פֿריִער פֿון צבֿיהן. זי איז פֿאַרבײַגעגאַנגען לעבן צבֿיהן מיט רחלען

מאַדזשי איז צוגעגאַנגען צום גלעזערנעם קעסטעלע, װאָס איז געשטאַנען אױפֿן טיש, האָט גענומען אַ ציגאַרעט און האָט פֿאַררױכערט, װאָס זי האָט, געװײנלעך, געטאָן, װען זי איז געװען צערודערט. ציװיע האָט געװוּסט, אַז נעמען אַ ציגאַרעט איז בײַ מאַדזשין אַ סימן פֿון אַ שװערן ישוב-הדעת, װען זי רופֿט, געװײנלעך, רחלען אױף זיך האַלטן מיט איר אַן עצה,

רחל איז אריין געקומען און מיט די שמאלענקע אויגן אן רייד א פרעג געטאן ביי מאדזשי וואס עס איז געשען. מאדזשי האט געזאגט צו איר, רחל איך טראכט וועגן עליזאבעט אקספילד פין. וואס עפעס? האט רחל א לאך געטאן, זי קלייבט זיך שוין ווידער קומען? זי איז א מאדנע פרוי, זי האט אלץ געפרעגט ביי די קורסאנטקעס צי זיי האבן קרובים, צי זיי האבן פריינד, ערשט היינט האב איך פארשטאנען איר פראגע. וואס איז די גבורה מיט דער פראגע? האט רחל א שמייכל געטאן. ס'איז נייגעריקייט. מאדזשי האט געדרייט מיטן קאפ אויף ניין. עליזאבעט פין האט באגריפן אונזערע מיידלעך כאטש זי איז דא געווען מיט זיי אינגאנצן דריי טעג. זי האט דערפילט זייער זיין אליין, יעדע איינע אליין, צעשאטענע קערנער.

וואָס טוסטו דאָ? האָט סעלינאַ אָנגעקוקט אַלעקסאַנדראַ מיט פֿאַרוווּנדערונג, און ניט שטאַרק צופֿרידן פֿון אַלעקסאַנדראַס שכנישאַפֿט, האָט זי געפֿרעגט, די גברת מאַדזשי האָט דיר געהייסן זיך אַהער אַריבערציִען? אַלע בעטן געהערן צו דער מדינה, האָט איר אַלעקסאַנדראַ געענטפֿערט. איידל איז דאָך אַוועקגעפֿאָרן צו דער מומע, וועל איך שלאָפֿן אין איר בעט. רחל איז אריין געקומען, האט גענומען אלכסנדרה'ס פעקל מיט די זאכן, און האט געזאגט צו איר, קום אלכסנדרה, אלע בעטן געהערן טאקע צו דער מדינה, אבער דו דארפסט שלאפן אין דיין בעט. אלכסנדרה האט אויפגעהויבן די ברעמען ארויף ווי זי זאל טראכטן א שווערע מחשבה, זי איז ארויס מיט רחל'ן פון סעלינא'ס צימער, און האט צוגעמאכט די טיר, אן רייד האט זי אוועקגענומען פון רחל'ס הענט איר פעקל זאכן,

אלכסנדרה האט כיטרע א שמייכל געטאן און געזאגט, אין דבר רחל, עליזא זאגט אז איך בין א גוטע שילערין. נאך א מאל ביים גלבוע. אויף דער הויפט סטאנציע פון די אויטאבוסן, כאטש עס איז נאך געווען גאנץ פרי, איז געווען א ערב שבת'דיגע שטופעניש,

יקותיאל איז אנגעקומען, ווי שטענדיג איז ער געווען אין געלאף, האט אן עפן געטון די טיר פון אויטאבוס און דער עולם האט זיך אריינגעשאטן. פארנדיג האט יקותיאל געזאגט צו צביה'ן וואס איז געזעסן ניט ווייט פון אים, געדענקסט דעם טשעמאדאן ווען דו ביסט אנגעקומען קיין טאלטילא? איי איז דאס געווען א חפץ!

דערנאך האט ער זיך ווי וועגן עפעס דערמאנט, האט א קוק געטון אויף דעם מאן מיט די גרויע האר, און האט אויפגעהערט רעדן. זיי זענען פארבייגעפארן חדרה מיט די בערגלעך זאמד און דערנער, ווי דער מדבר זאל זיך אריינרייסן מיט א לאפע אין דעם באפעלקערטן ארום, וואו עס האבן געגרינט ערב פרילינג'דיגע גערטנער ארומגעצאמט מיט פלויטן.

דאס ציטרין וואסער וואס ער האט אליין געמאכט פון זיין אייגענעם ציטרינען בוים איז געווען די שטאלץ פון זיין ווירטשאפט. יקותיאל'ס ווייב מיטן קליין פנימל וואס האט אויסגעזען קינדיש אין פארגלייך מיט איר פולן גוף און קיילעכדיגע אקסלען האט באגעגנט ציוויען מיט א שמייכל און האט איר דערמאנט אז זיי האבן זיך באגעגנט אין רעסטאראן

עס איז שווער, אבער גאט צו דאנקען, אבי עס איז דא וועמען צו העלפן. יקותיאל האט געבראכט א קרוג מיט ציטרין וואסער, און האט אנגעגאסן פאר זיך און פאר ציוויען. מעגט עס פארזוכן, אין די בעסטע פרדסים איז אזאנס ניטא. ציוויע האט געפילט אז זי וועט פארלירן יקותיאל'ס פריינטשאפט אויב זי וועט ניט מסכים זיין מיט אים אז זיין ציטרין וואסער איז דאס בעסטע אין לאנד, און זי האט געזאגט, טאקע זייער גוט דאס ציטרין וואסער, עס האט דעם טעם פון ציטרין מיט אפעלסין צוזאמען. אלע טעמים האט עס, האט יקותיאל געזאגט מיט אויפגעלויכטנקייט און ער האט זיך אן אייל געטאן צום אויטאבוס ווי א מענטש וואס האט זיך אנגענומען מיט פרישע כוחות און מיט אסאך באפרידיגונג.

אין זיין אויטאמאביל וואס האט געקנאקט און געכיפעט ווי ער זאל זיך קלייבן אויפרייסן פון זיינע אייגענע דונערן. דער גראגער האט זיך ציוויע דערמאנט ציפורה'ס נאמען פאר דעם אויטאמאביל און דער נאמען האט איר איצט אויסגעזען אזוי לעכערליך אז זי האט שטייענדיג זיך צולאכט. נח האט זיך אפגעשטעלט לעבן באראק און ציוויע איז צוגיין צו אים, נח האט איר דערלאנגט די האנט און האט געזאגט פונקט ווי יקותיאל

סוף קאסעט זעקס, המשך קאסעט זיבן.